ס'איז דא א דין פון אפוטרופוס, אפוטרופוס אז בלייבט איבער יתומים, ס'איז נישט דא ווער זאל פארוואלטן מיט זייער פארמעגן, איז דא דרייערליי אפוטרופוסים, ס'קען זיין אפוטרופוס וואס דער טאטע האט באשטימט אז נאכדעם ווי ער וועט שטארבן זאל דער און דער מענטש, אויפפאסן אויף די יתומים. ס'קען אמאל זיין אפוטרופוס, דער טאטע האט נישט באשטימט, נאר ס'האט באשטימט דער בית דין. און עס קען זיין אפוטרופוס, נישט דער טאטע האט באשטימט און נישט די בית דין, נאר די יתומים זענען געווען נאנט צו דעם מענטש און זיי געפינען זיך ביי א מענטש און דער מענטש פאסט אויף זיי אויף. אז דער מענטש פאסט אויף זיי אויף, זע איך דאך שוין ווען מ'זאגט ווער זאל זיך וועגן דעם אינטערעסירן דארף די בית דין נישט באשטימען, זאגט די משנה דין יסומים שסמכו אצל בעל הבית, די יסומים געפינען זיך ביי א בעל בית צו טוען וואס ער הייסט צו, און דער בעל בית איז נישט געווארן באשטימט קיין אפוטרופוס נישט פון זיי א פאטער און נישט פון בעזעם, או ידע שמינה להם אביהם אפוטרופוס, אדער זייער פאטער האט אים באשטימט פאר אפוטרופוס. חייב לעשר פירותיהם, די פירות פון די יתומים וואס זיי גייען עסן דארף ער אראפנעמען פון דעם מעשרות, כאטש אזוי איז דאך דא א דין אז מען טאר ניט אפשיידן קיין תרומות ומעשרות משל אויפן חבר'ס, אבער דא יא, ער האט רעכט, נאך א דין שטייט, אפוטרופוס שמינהו אבי יתומים, דער טאטע ווען ער האט געלעבט האט אים באשטימט ער זאל זיין אפוטרופוס. ישבע, ווען די יתומים ווערן גרויס דארף ער שווערן אז ס'איז ביי אים גארנישט ניט פארבליבן פון זיי. מינוהו בית דין, די בית דין האט אים באשטימט לא ישבע, זאל ער ניט שווערן. איז די גמרא זאגט דעם טעם, ווייל אז דער טאטע האט אים באשטימט. פארוואס האט דער טאטע אים באשטימט? מסתמא איז ער עפעס שולדיג דעם טאטן וואס ער האט געטון ווי וואס ער האט וואס דער טאטע האט אים געטון א טובה דארף ער צוריק צאלן, זאגן מיר אז ער מעג שווערן, צוליב דעם וואס ער דארף שפעטער שווערן וועט ער זיך נישט צוריק האלטן צו זיין אפוטרופוס, ווי איז אבער מינוהו בית דין דארף נישט שווערן, ווייל אויב איך וועל זאגן ער וועט דארפן ביי דער ענדע שווערן וועט קיינער נישט וועלן זיין קיין אפוטרופוס, ווייל איך דארף שווערן, איך האב גארנישט נישט פארהאלטן און אפשר איז עפעס געבליבן ביי מיר. כ'האב נישט געוויסט עפעס איז געבליבן האט איך געזען די מעשה די חומרא פון שבועה די מעשה פון דעם ווי די מעשה וואס מיר האבן דא געלערנט אין גמרא מיט דעם ברויט מיט דעם דינר וואס איז דארט געווען אינעווייניג אבא שאול אומר אבא שאול זאגט חילוף הדברים די סברה איז פונקט פארקערט די סברה פון אבא שאול איז ווייל אויב מינוהו בית דין זאל ער יא שווערן, ער וועט זיך נישט צוריק האלטן, ווייל ס'איז א כבוד פאר דעם מענטש וואס מענטשן הערן אז ער איז א מענטש וואס מען טוט אים טראסטן אז די בית דין פארלאזט זיך אויף אים, איז צוליב א שבועה וועט ער זיך נישט צוריק האלטן, אבער דעמאלט ווי מינהו דער טאטע האט אים באשטימט, און פון דעם איז גארנישט ניט קיין ראיה אז ער וועט דארפן שווערן, דער טאטע וויל אבער ער וויל נישט. רש"י שסמכו אצל בעל הבית לעשות על פיו זאלן טון וואס דער בעל הבית הייסט, ולא נתמנה להם אפוטרופוס, דער בעל הבית איז נישט געווארן קיין אפוטרופוס לא מאביהם, נישט פון זייער פאטער ולא מבית דין, אפילו הכי פון דעסטנטוועגן כאפוטרופוס, האט ער א דין ווי אפוטרופוס אז ער מעשר'ט פאר זיי די פירות, דאס הייסט נישט כתורם על שאינו שלו. ישבע, כשיגדלו היתומים, ווען די יתומים ווערן גרויס, ישבע להם זאל ער זיי שווערן שאין לו בידו כלום משלהם, אז ס'איז גארנישט נישט פארבליבן פון זייערס, לא ישבע, טעמא דהך פלוגתא, דער טעם פון דער מחלוקת וואס יעדער זאגט פארקערט ווי דער צווייטער, מפורש בגמרא, די גמרא מפורש, ובין למר ובין למר, דאס וואס איך זאג מען זאל ניט שווערן, מפני תיקון העולם הוא, מפני תיקון העולם. וואס שטייט פון רייש שמיני בעז מ? זאגט די גמרא, ורמינהו כ'וועל דיר פרעגן א קשיא, מיר האבן געלערנט, שטייט אין פסוק בתרומה אתם, שטייט כן תרימו גם אתם, זאגן מיר ולא שותפין, אז צוויי שותפים אין תבואה קען איינער ניט אפשיידן אויפן חלק פון זיין חבר אויב ער האט אים נישט גענומען פון אים רשות, אתם ולא אריסין, וואס איז דאס א אריס? ער נעמט די פעלד איבער צו ארבעטן, און ער גיט אוועק דעם באלבאס פון פעלד למחצה לשליש, וויפיל עס וואקסט ארויס, וויפיל מען נעמט זיך, רעדט זיך צונויף, האט ער נישט קיין רעכט צו מעשר'ן די תבואה וואס באלאנגט צו דעם באלבאס. אתם ולא אפוטרופין, אפוטרופוס האט נישט קיין רעכט צו מעשר'ן

נאך א פשט איז דא אין רש"י אז זו ואין צריך לומר זו קתני, נישט בלויז זו קען מען נישט, זו, ס'הייסט זו ואין צריך לומר זו, אפוטרופוס האט דאך א שטיקל שייכות, אריס האט א שייכות, און דאס איז אוואדע און אוואדע, ולא התורם את שאינו שלו, דאס איז א פשיטא מען קען נישט, אבער וואס האט מען דא געזען אז אפוטרופוס האט נישט קיין רעכט צו מעשר'ן, און אונז אין דער משנה שטייט חייב לעשר פירותיהם, אמר רב חיסדא האט רב חיסדא געזאגט לא קשיא ס'איז נישט קיין קשיא, כאן להאכיל, דאס וואס די יתומים דארפן יעצט האבן צום עסן, דאס אה איז ער מחויב צו מעשר'ן, מ'טאר זיי נישט געבן צו עסן קיין טעבל, כאן להניח, אויב מען דארף אוועקלייגן די תבואה, ס'וועט ליגן ביז וואנען זיי ווערן גרויס, וואס דארף ער מעשר'ן, ווען זיי וועלן ווערן גרויס וועלן זיי אליין מעשר'ן. והתניא, און מיר האבן טאקע אזוי אויך געלערנט אז ס'איז דא א חילוק צי לאלתר צי להאכיל הייסט עס, צי להניח. מיר האבן געלערנט אז אפוטרופין תורמין ומעשרין, די אפוטרופוס טוט אפשיידן תרומה און מעשרן להאכיל אויב זיי דארפן יעצט עסן ולא להניח, נישט דעמאלט ווען זיי דארפן אוועקלייגן דארטן אין סטארעדזש וואו עס וועט ליגן ביז זיי ווערן גרויס. פארוואס אין די משנה ווערט דערמאנט נאר לעשר און דא ווערט דערמאנט תרומה אויכעט? אסאך מאל טרעפט מען אין גמרא אז אין ווארט לעשר ליגט שוין אלעס, ליגט אין דעם תרומה אויכעט? ומוכרין להן, און זיי פארקויפן להן איז דא דער טייטש וועגן זיי, וואס מען דארף האבן לצורך היתומים, מעג מען פארקויפן בהמה, די יתומים האבן א בהמה מעגן די אפוטרופוס פארקויפן צי עבדים, צי שפחות, צי בתים, שדות, וכרמים, א לא זו אף זו, ווייל עבדים איז דאך בעסער ווי א בהמה, אה, בתים האט מער חשיבות ווי עבדים? שדות האט נאך מער חשיבות, ווייל בתים ווערן דאך אויסגענוצט. מעג מען אלעס פארקויפן להאכיל, ווען מען דארף זיי יעצט געבן צו עסן, אבל לא להניח, אבער אוועקלייגן נישט? פארוואס נישט? בשלמא ביי תרומות ומעשרות פארשטיי איך, זיי וועלן ווערן גרויס, וועלן דאס אליין אפשיידן, אבער יעצט אז מען גיבט א גוטן פרייז פארוואס זאלן זיי נישט פארקויפן להניח? איז דא צוויי טעמים, איין טעם זאגט רש"י, געלט קען מען צוגנב'נען, נאך א טעם זאגט רש"י, שבח בית אביהם, זיי ווילן אז די זאך וואס איז געווען פון דעם טאטן, דאס זאל בלייבן ביי זיי, ומוכרין להן, זיי פארקויפן לצורך די יתומים פירות.

וסוכה וציצית וכל דבר שיש לו קצבה, יעדע זאך וואס די זאך האט א באשטימטן וויפיל עס קאסט, לאתויי גייט ער מרבה זיין שופר, א שופר אויך קען ער פאר זיך קויפן, ולוקחים להם מען קויפט פאר זיי ספר תורה, ס'איז דאך א חיוב אויף יעדן איד צו שרייבן א ספר תורה, תפילין און מזוזות. וכל דבר שיש לו קצבה לאתויי גייט מען מרבה זיין מגילה, כאטש מגילה איז דאך מדרבנן דארף מען עס אויך קויפן, ואין פוסקין עליהם צדקה, קיין צדקה דארף מען זיי נישט געבן, ווייל אויב מען וועט געבן צדקה, צדקה האט נישט קיין באשטימונג, שטענדיג איז דאך דא ארימע לייט וועמען צו געבן, ואין פודים עליהם את השבויים, כאטש די מצוה פון פדיון שבויים איז דאך זייער גרויס, נאר איך קען נישט זיין קיין גוטער אזוי צו זאגן אויף יענעמ'ס חשבון. ולא כל דבר שאין לו קצבה, לאתויי גייט מען מרבה זיין תנחומי אבלים, תנחומי אבלים וואס מען דארף דאך די סעודת הבראה צי אנדערע זאכן, קען איך נישט נעמען פון די געלט פון די יתומים, ווייל דבר שאין לו קצבה קען מען דאך העכער ערלויבן צו נעמען האט עס נישט קיין ענדע. ואין אפוטרופים רשאים לדון לחוב ולזכות בנכסי יתומים, זיי קענען נישט האבן פאר זיי קיין דין תורה זיך משפט'ן וועגן זיי א חוב און וועגן זיי א זכות, קען די אפוטרופסים נישט גיין האבן פאר זיי א דין תורה. פרעגט די גמרא, לזכות אמאי לא, אויב זיי גייען האבן א דין תורה אז די יתומים זאלן פארדינען, און זיי האבן פארדינט, פארוואס איז דאס נישט קיין דין? אלא זאגט די גמרא, מען מיינט אזוי, לחוב מען קען נישט באשולדיגן די יתומים זאלן בלייבן שולדיג דורך דער דין תורה פון די אפוטרופסים על מנת לזכות, בנכסי יתומים, זיי זענען געגאנגען האבן א דין תורה לזכות, און זיי, און נאכער האט זיך ארויסגעוויזן, זענען חייב, האבן די יתומים נישט קיין שאדן, ווייל אויף חובם קען יענער גארנישט נישט טון. נאך א דין איז דא, ואין אפוטרופים רשאים למכור ברחוק, די אפוטרופסים טארן נישט פארקויפן א פעלד וואס איז ווייט פון שטאט, ולגאול און צו קויפן בקרוב וואס איז נאנט, כאטש בעסער איז דאך די פעלד איז נענטער, דאך טארן זיי נישט די זעלבע זאך ברעה פארקויפן א שלעכטע פעלד, ולגאול ביפה קויפן א גוטע פעלד טארן זיי אויך נישט, פרעגט די גמרא מאי טעמא, ס'איז דאך א טובה פאר די יתומים, ענטפערט די גמרא, אמאל קען זיין פון דעם שלעכטס, דדילמא טאמער משתדפין, אמאל קען זיין אז די דאס וועט ווערן פארפלייצט, נאך א דין, ואין אפוטרופים רשאים למכור שדות, זיי טארן נישט פארקויפן קיין פעלדער, וליקח צו קויפן עבדים, גיין פארקויפן א זאך וואס איז דבר של קיימא, און קויפן א זאך וואס איז נישט של קיימא, א קרקע דאס איז א דבר של קיימא, א פעלד, אבער עבדים דאס איז קען זיין געשען פארשידענס, אבל מוכרים עבדים ולוקחים בהם שדות, אבער פארקערט פארקויפן א זאך וואס איז א זאך וואס ענדיגט זיך, און קויפן א דבר של קיימא מעג מען, רבן שמעון בן גמליאל אומר, רבי שמעון בן גמליאל זאגט, ניין, אף לא למכור עבדים וליקח שדות, מען טאר אויך נישט פארקויפן קיין קנעכט און קויפן פעלדער, מאי טעמא, וואס איז דער טעם, דילמא טאמער לא משפיין, ס'איז נישט דא ווי עס לשון דארט, וילך שפי, שפי שטייט שטיל, כ'האב מורא טאמער וועט נישט זיין שטיל, נאר מ'וועט אהער קומען קריגן אויף די פעלדער, איינער וועט טענה'ן אז די פעלדער זענען געגזל'ט געווארן פון אים, צו ער וועט זאגן זענען שוין געווארן ווי משעובד צו אים. נאך א דין שטייט, ואין אפוטרופים רשאים להוציא עבדים לחירות, די אפוטרופוס קענען זיי נישט מוציא זיין. די עבדים לחירות, אפילו אין אזא פאל וואס די יתומים וועלן פון דער זאך גארנישט נישט האבן קיין שאדן, ווייל די עבדים קומען אליין און זיי גיבן געלט זיך אויסצולעזן, וואנען האבן די עבדים געלט? אנדערע האבן זיי געגעבן רשות על מנת שאין ליתומים רשות בו, דאך קאנען זיי זיי נישט באפרייען, פארוואס? ווייל דער גוף פון די עבדים באלאנגט נישט צו דעם אפוטרופוס אז דער אפוטרופוס זאל קענען באפרייען, אבל אבער מוכרין אותם לאחרים, אויב מען דארף עס אמאל האבן, מען דארף זיי געבן צו עסן אדער מען דארף גיין קויפן פעלדער ווי דער תנא קמא, קענען זיי פארקויפן די קנעכט צו אנדערע מענטשן, ואחרים מוציאין אותם לחירות, וואס איז דער פשט די אנדערע מוזן זיי ארויסנעמען? דער פשט איז אזוי, אז קומען צו גיין אנדערע מענטשן און זיי ווילן אויסלייזן דעם עבד, זיי ווילן באצאלן געלט פאר דעם עבד, דאס קען מען נישט, נאר וואס דען זאל איך טון? איך פארקויף דאס צו אנדערע, און די אנדערע, זיי וועלן זיי באפרייען, דעמאלט ווערן דאך שוין די אנדערע די בעל הבית, רבי אומר, רבי זאגט, אומר אני, איך זאג, אף הוא נותן דמי עצמו ויוצא, אז דער עבד גיט זיין געלט און ער גייט ארויס מפני שהוא כמוכר לו. דא איז די מחלוקת פון תנא קמא מיט רבי'ן איז אין דעם אופן, ווען דער עבד לייזט זיך אויס, אנדערע האבן אים געגעבן געלט על מנת שאין לרבו רשות בהם, צי איז דאס א ענין פון שחרור, צי דאס איז א ענין פון מכירה. דער תנא קמא לערנט אז ס'איז אויך א ענין פון שחרור, און אויב ס'איז א ענין פון שחרור קענען די אפוטרופסים נישט נעמען קיין געלט ביי אנדערע, ווייל זיי האבן דאך נישט קיין רעכט זיי צו באפרייען. אבער רבי זאגט דאס וואס דער עבד גייט ארויס מיט כסף, דאס איז נישט קיין ענין פון שחרור, נאר ס'איז א ענין פון מכירה, דאס ליגט אין די ווערטער פון רבי'ן, הוא נותן דמי עצמו ויוצא, מפני שהוא כמוכר לו, ער פארקויפט עס אים צו אים. וצריך לחשב עמהם באחרונה, ווען עס האט זיך געענדיגט די אפוטרופוס ווען זיי ווערן גרויס, דארף דארף מען זיך מיט זיי אפרעכענען, און ווי מיר האבן געלערנט אין דער משנה, אז זיי דארפן שווערן אז ס'איז ביי זיי גארנישט ניט געבליבן. רבן שמעון בן גמליאל אומר, רבי שמעון בן גמליאל זאגט, אינו צריך, מען דארף נישט. נאך א דין שטייט, אין עושין אפוטרופים נשים, פרויען מאכט מען נישט פאר אפוטרופוס, ווייל ס'איז נישט זייער סדר לצאת ולבוא און כבודה בת מלך פנימה, זיי וועלן נישט גוט אויפפאסן. ועבדים מאכט מען נישט קיין אפוטרופוס, ווייל אין עבדים איז א צווייטער טעם, אין דעם איז נישט דא, מען גלייבט זיי נישט. וקטנים, קטנים זענען נישט קיין בני דעת. ואם מינן אבי יתומים, אויב דער טאטע פון יתומים האט זיי באשטימט. ער האט באשטימט די נשים צי די עבדים הרשות בידו, האט ער רעכט. איך האב געזען ס'לשון פון מאירי ווייזט אויס אז דער דין אם מינן אבי יתומים דאס גייט נאר ארויף אויף נשים און עבדים, ווייל דער טאטע ווייסט אז די אישה די איז אזעלכע וועלכע זי וועט יא ווי געהעריג אויפפאסן צי דער עבד איז אזעלכער וועלכער ער ווייסט אז ער איז ער איז א באגלייבטער מענטש אבער קטנים דערמאנט ער נישט אויף דעם זאל העלפן, דערציילט די גמרא א מעשה, ההוא אפוטרופוס, דער אפוטרופוס, דהוה בשיבבותיה דרבי מאיר, ער איז געווען בשכנות פון רבי מאיר'ן, דהוה קא מזבין ארעתא, ער האט פארקויפט פעלדער, וזבין עבדי, ער האט געקויפט קנעכט, ולא שבקיה ר' מאיר, ר' מאיר האט אים נישט געלאזט, אזוי האט מען דאך פריער געלערנט אז מען טאר נישט פארקויפן א דבר של קיימא און קויפן א זאך וואס איז נישט אזוי קיימא, אחוו ליה בחלמיה האט מען געוויזן אין חלום אני להרוס ואתה לבנות. ווי יענער זאגט דו גיי איך גיי צושטערן און דו ביסט אויפצובויען, אפילו הכי דאך לא אשגח האט ער זיך נישט גערעכנט מיט דעם חלום, אמר, ער האט געזאגט דברי חלומות לא מעלין ולא מורידין, דערציילט מען נאך א מעשה פון ר' מאיר'ן הנהו בי תרי, צוויי מענטשן דאיגרי בהו שטן, דער שטן האט זיך אין זיי גערייצט דכל בי שמשי שטענדיג, פרייטאג פארנאכט הוו קא מינצו בהדי הדדי האבן זיך געקריגט, איקלע רבי מאיר להתם, רבי מאיר איז דארט געקומען עכבינהו תלתא בי שמשי, ער האט זיי אפגעהאלטן דריי ערב שבת אז זיי זאלן זיך נישט קריגן, און אז זיי האבן זיך שוין נישט געקריגט איז דאך שוין געווען א חזקה א הרגל זיך נישט צו קריגן, עד דעבד להו שלמא, ביז ס'איז געווארן צווישן זיי שוין שלום. שמעיה, האט ר' מאיר געהערט דעם שטן, דקאמר, זאגט, ווי, דאפקיה רבי מאיר לההוא גברא מביתיה, ר' מאיר האט אים ארויסגענומען אז מ'קריגט זיך נישט אין הויז, האט ער שוין דארטן נישט קיין ארט. דערציילט די גמרא א מעשה, ההוא אפוטרופוס דער אפוטרופוס דהוה וואס איז געווען בשיבבותיה דרבי יהושע בן לוי בשכנות פון רבי יהושע בן לוי דהוה קא מזבין ארעא, ער האט פארקויפט די פעלד וזבין תורי און ער האט געקויפט פאר דעם אקסן, ולא אמר ליה ולא מידי, רבי יהושע בן לוי האט גארנישט נישט געזאגט, ווי מיר האבן פריער געלערנט וועלכעס איז בעסער, בעסער איז פעלדער ווי אקסן. סבר לה, ר' יהושע בן לוי האלט כר' יוסי, ווי ר' יוסי זאגט, דתניא האבן מיר געלערנט אמר ר' יוסי, ר' יוסי האט געזאגט, מימי פון אלע מיינע יארן לא קריתי האב איך נישט גערופן לאשתי צו מיין פרוי אשתי, ולשורי האב איך נישט גערופן שורי מיין אקס, אלא נאר לאשתי האב איך גערופן ביתי, פארוואס? ווייל זי איז דאך דער עיקר הבית לויט ווערדי, דאס הייסט דאך עקרת הבית. ולשורי האב איך גערופן שדי, מיין פעלד, ווייל דער אקס איז דער עיקר פון פעלד, אז ס'איז דא א גוטער אקס טיף צו אקערן איז בעסער, הייסט דאס אז א שור איז בעסער ווי א שדה, און דעריבער האט ער געלאזט אים

קיינער זעט אויס האט איר נישט געמאכט קיין אפוטרופוס, נאר ס'איז געווען אין די שטייט אויך דא דאס לשון דהוו סמיכי גבי ההיא סבתא, שטייט נישט ווער האט איר באשטימט פאר אפוטרופוס, הוה להו תורתא, זיי האבן געהאט אקסן די יתומים, שקלה האט זי גענומען וזבינתה ניהלייהו, זי האט זי פארקויפט. אתו קרובים לקמיה דרב נחמן, זענען די קרובים פון די יתומים געקומען צו רב נחמנ'ן, אמרו ליה זיי האבן זיך געקלאגט, זיי האבן געזאגט צו אים, מאי עבידתה דזבנא, וואס האט איר, מאי עבידתה, ווער האט איר געמאכט פאר אפוטרופוס דזבנא אז זי זאל האבן רעכט צו פארקויפן, אזוי טייטשט רש"י, מי מינה ווער האט איר באשטימט פאר אפוטרופוס? אמר להו האט רב נחמן צו זיי געזאגט, יתומים שסמכו אצל בעל הבית תנן, אין דער משנה ווערט דערמאנט שסמכו, וואס זענען זיי נאך אנגעלענט דארטן, אפילו קיינער האט זיי נישט באשטימט, אבער אז זיי זענען דארטן האט מען דעם דין פון יתומים. האבן די קרובים געטענה'ט, והא אייקר, גיב א קוק, נאכדעם וואס ס'איז געווארן פארקויפט איז געווארן טייער. נו, זאגט ער, וואזשע ס'איז געווארן טייער? ברשותא דלוקח אייקר, ס'איז געווארן טייער אין רשות פון לוקח. האבן זיי ווידער געטענה'ט, והא לא נקיטי דמי, יענער האט נאר געהאט געמאכט א משיכה, אבער די אפוטרופוס די סבתא האט נאך נישט געהאט באקומען קיין געלט פאר דעם, אמר להו, האט ער געזאגט צו זיי, אם כן, אויב אזוי זענט איר גערעכט, היינו ס'איז דער זעלבער דין דרב חנילאי בר אידי אמר שמואל.

אין די תורה שטייט ווען מען לייזט אויס הקדש, מען קויפט א זאך פון הקדש, ונתן הכסף וקם לו, דאס לשון הפסוק איז נישט אזוי, תוספות זאגט דאך ביי ארז זאגט תוספות איך האב נישט געפינען אין עמודים אזא איין פסוק, נאר דאס זאגט תוספות אז דער סדר איז מ'איז מקצר, כסף מאכט דעם קנין, כ'האב געקויפט א זאך, כ'האב באצאלט פאר דער זאך, ווערט די זאך מיינע. אבער די חכמים האבן געזאגט ס'וועט אמאל ארויסקומען פון דער זאך א מכשול, פארוואס? אז איך האב נאך נישט געמאכט קיין משיכה, די זאך איז נאך געבליבן ביי דעם מוכר, און אויב ס'וועט זיין א פייער, אז דער מוכר האט נישט קיין שום שאדן, ס'איז נישט זיין זאך, וועט ער זיך עכט נישט זארגן, עס וועט טאקע אזוי זיין, ער וועט זיך נישט גיין באמיען דאס צו ראטעווען. דעריבער האבן די חכמים מתקן געווען אז ביי הדיוט זאל זיין דער קנין משיכה, און כסף נישט, אז מ'האט שוין באצאלט די געלט און מ'האט נישט געמאכט קיין משיכה איז נישט קיין קנין, נאר ריכטיג אויב מ'האט חרטה איז איז עומדים במי שפרע, האמיר דאך דא צוויי קנינים, א קנין פון הדיוט איז משיכה און א קנין פון הקדש איז כסף. זאגן מיר אז די יתומים האבן דעם זעלבן דין ווי הקדש, אז וואס? א ולא מקנין אלא בכספא, דער קנין איז מיט כסף, און דא אז מען האט געמאכט די משיכה און ס'איז געווארן טייערער, אז די יתומים ווילן קענען זיי האבן חרטה. דערציילט די גמרא א מעשה, חמרא, דער וויין דרבנא. עוקבא יתמא, משכוהו בארבעה ארבעה, די וועלכע האבן געקויפט דעם וויין האבן זיך צונויפגערעדט ביי דעם אפוטרופוס זאל באצאלן פאר א פאס פיר זוז, קיין געלט האבן זיי נישט באצאלט, אבער דעם וויין האבן זיי שוין געמאכט א משיכה גענומען צו זיך.

און ער האט געמאכט א משיכה, קיין געלט האט ער נישט באצאלט, אייקר, די פירות זענען געווארן טייערער, און דער אפוטרופוס וויל האבן חרטה. היינו דרב חנילאי בר אידי, איז דער זעלבער דין וואס רב חנילאי בר אידי האט געזאגט אין אזיין פאל בהדיוט. קען דער מוכר נישט האבן חרטה ווייל משיכה איז קונה, אבער הקדש, הקדש איז דאך דער קנין בכסף און אז מען האט געמאכט א משיכה קען דער מוכר האבן חרטה, איז רב חנילאי בר אידי האט דאך געזאגט אז נכסי יתומים הרי הן כהקדש ולא מקני אלא בכספא. ווי וועט זיין זול? איינער האט געקויפט פירות פון די יתומים און ער האט געמאכט א משיכה און די פירות זענען געווארן ביליגער, בהדיוט קען מען דאך נישט האבן חרטה, דער לוקח וויל האבן חרטה. בהדיוט זאגן מיר דאך משיכה איז קונה קאן ער נישט האבן קיין חרטה, זאג איך לא יהא כח הדיוט חמור מהקדש, דער כח הדיוט איז נישט הארבער פון הקדש, אז אזוי ווי איך זאג ביי א הדיוט אין אזיין פאל קאן מען נישט האבן חרטה, איז דא אויך די זעלבע זאך ביי הקדש און די זעלבע זאך ביי יתומים, קען מען נישט האבן קיין חרטה, ביי דעם פאל ביי זול איז הדיוט און הקדש און יתומים גלייך, ביי דעם פריערדיגן כלל ווען ס'איז געווארן טייערער און דער מוכר וויל האבן חרטה איז הדיוט קען מען נישט האבן חרטה, און ביי יתומים און ביי הקדש קען מען האבן חרטה, אבער ביי זול זענען אלע גלייך, מען קען נישט האבן קיין חרטה. אמשיכו להו פירי ליתמי, די יתומים האבן געקויפט ביי אנדערע פירות, און זיי האבן געברענגט די פירות צו זיך, זיי האבן שוין געמאכט א משיכה, זיי האבן אבער נאכנישט באצאלט. אייקר, די פירות זענען געווארן טייער, און די וועלכע האבן זיי פארקויפט ווילן האבן חרטה, ווייל קנין יתומים איז דאך נאר בכסף. זאגן מיר, לא יהא כח הדיוט חמור מהקדש, ביי הדיוט איז דאך דער דין אז דער מוכר קען נישט חרטה האבן, איז די זעלבע זאך ביי הקדש און אויך ביי יתומים קען דער מוכר נישט האבן חרטה. דא גלייכט זיך אויך אויס דער דין הדיוט און הקדש און יתומים. זול. די יתומים האבן געמאכט א משיכה אין די פירות, נאכנישט באצאלט קיין געלט, און ס'איז געווארן ביליגער די פירות, סבור מינה האט מען געוואלט זאגן היינו דרב חנילאי בר אידי, ס'איז די זעלבע זאך ווי רב חנילאי בר אידי, וואס זאגט רב חנילאי בר אידי? אז ס'האט דעם זעלבן דין ווי הקדש.

דזימנין דמצטרכי לפירי, אמאל זיי וועלן דארפן האבן פירות, וליכא דיהיב להו, קיינער וועט זיי נישט ווילן געבן קיין פירות, עד דיהבי זוזי, מ'וועט זיי געבן די פירות, און אז זיי ווערן ביליגער וועלן זיי די יתומים קענען האבן חרטה, וועט מען זיי דעריבער נישט ווילן געבן קיין פירות, ביז וואנען זיי וועלן באצאלן געלט, און נישט אלעמאל האבן זיי געלט, קומט דא אויס אזוי, אז הדיוט און יתומים האבן דעם זעלבן דין, אז אויב הדיוט האט געמאכט א משיכה ס'איז געווארן ביליגער, צי די אפוטרופוס האט געמאכט א משיכה ס'איז געווארן ביליגער, קען דער לוקח נישט האבן חרטה, אבער ביי הקדש קען מען יא האבן חרטה, ווייל די סברה פון נצטרך לפירי, דאס איז נישט פארהאנען ביי הקדש. הקדש איז קיינמאל נישט ארעם, הקדש וועט שטענדיג קענען באצאלן, ביי יתומים קען אמאל זיין זיי דארפן פירות און זיי האבן פונקט נישט קיין געלט, אבער ביי הקדש איז נישט דא די סברה. די פיפטע דין, יהבי יתמי זוזי אפירי, די יתומים האבן געקויפט פירות, זיי האבן באצאלט געלט, זול, ס'איז געווארן ביליגער, זאגן מיר דא אויך אזא מין זאך, ביי הדיוט קען מען דאך האבן חרטה, ווייל ביי הדיוט איז דאך נישטא קיין קנין כסף נאר משיכה, לא יהא כח הדיוט חמור מן הקדש, אזוי ווי הדיוט קען האבן חרטה, איז אין דעם פאל קען מען דא אויכעט האבן חרטה. איך טוה אין דעם א שאלה, די יתומים קענען זיכער האבן חרטה, בהקדש וויל דער מאירי זאגן קען מען נישט האבן חרטה לגבי אייקר, ס'איז געווארן טייער.

פון דעם וועט ארויסקומען א רעה פאר די יתומים, דאתו למימר להו נשרפו חיטיך בעלייה. אויב איך וועל זאגן אז דער מוכר קאן נישט האבן קיין חרטה, נאר די פירות זענען ברשות פון די יתומים, אויב ס'וועט געשען א פייער, וועט עס דער מוכר נישט ראטעווען, ס'איז נישט זיין זאך, און ער וועט זאגן נשרפו חיטיך בעלייה.

קען דער מוכר האבן חרטה, איז די זעלבע זאך דא אויך ביי יתומים, זול, ס'איז געווארן ביליגער, און ס'איז געווארן ביליגער איז דער וועלכע האט געקויפט וויל האבן חרטה, סבור מינה האט מען געמיינט צו זאגן היינו דרב חנילאי בר אידי, וואס ער זאגט אז די קנין כסף איז א קנין כסף, און דער וועלכער האט געגעבן די געלט קען נישט האבן קיין חרטה. אמר רב שישא בריה דרב אידי, הא רעה לדידהו, פאר זיי וועט אמאל ארויסקומען א רעה, דזימנין דמצטרכי לזוזי, אמאל זיי וועלן דארפן האבן געלט, וליכא זיי האבן נאך נישט די פירות, וליכא דיהיב להו, קיינער וועט זיי נישט ווילן געבן קיין געלט, עד דיהבי להו פירות, ביז מען וועט זיי געבן פירות, פון דעם אויך וואס מען זעהט. אז אויב עס ווערט ביליגער קען דער מענטש נישט האבן חרטה, וואס דארף ער דאס האבן, געבן שוין געלט און אז עס ווערט ביליגער האט ער שאדן, דעריבער זאגן מיר אז דער מענטש קען יא האבן חרטה. אמר רב אשי, האט רב אשי געזאגט,

מס הגולגולת וואס מען דארף צאלן, האט מען דאס פארקויפט בלא אכרזתא, אזוי איז דאך די דין מען רופט אויס דרייסיג טעג פריער אז דיע פעלד גייט די בית דין פארקויפן כדי עס זאל קומען מערער מענטשן און מען זאל נעמען מער געלט, אבער לכרגא קען מען פארקויפן בלא אכרזתא ווייל מען מוז שוין צאלן, דאמרי נהרדעי, די חכמים אין נהרדעא האבן געזאגט לכרגא למזוני, ווען מען דארף קויפן שפייז, ולקבורה, מען דארף באצאלן פאר די קבורה, מזבנינן בלא אכרזתא, טוט מען פארקויפן, מען דארף נישט אויסרופן, ווייל ס'איז נישטא קיין צייט צו ווארטן ביז ס'עט דורכגיין דרייסיג טעג. תוספות זאגט, דאס וואס שטייט לקבורה עס איז דאך א זיכערע זאך, איך ווארט נישט קובר זיין דעם מת ביז ס'העט זיך ענדיגן די דרייסיג טעג פון הכרזה, נאר דאס דערציילט ער מיר אז אויב מען האט געליגן געלט לצורך קבורה פארקויפט מען גלייך בלא הכרזה און מען באצאלט כדי מען זאל קריגן צו לייען אויף דעם געלט. לכרגא איז דא א מחלוקת פון רשי מיט תוספות, תוספות זאגט, לויט ווי רשי לערנט לכרגא למזוני לקבורה מזבנינן בלא אכרזתא ווייזט אויס, אבער אנדערע זאכן לצורכי יתומים דארף מען אויסרופן, אין גמרא ווייזט נישט אזוי אויס, אין גמרא ווייזט אויס אז מען דארף קיינמאל נישט אויסרופן אויב ס'איז לצורכי יתומים, דעריבער טייטשט דא תוספות אז דאס וואס שטייט כרגא

אמר להו האט ער זיי גענטפערט כי היכי דלישתמען מיליה, ער וועט זיין בכבודיג אנגעטאן, ער וועט אויסקוקן ווי אדם חשוב, וועט ער בעסער קענען אטענדן די זאכן פון יסומים, איז דאך דאס לצורכי יסומים. האבן זיי געפרעגט קאכיל ושתי מדידהו ער עסט און טרינקט פון זייער געלט, ולא אמוד, רש י טייטשט צוויי טייטשן ולא אמוד, איין טייטש איז ער איז נישט א מענטש וואס מען טוט אים אפשאצן, א עושר טוט אים אפשאצן, דער זאגט אזויפיל האט ער, דער זאגט אזויפיל האט ער. א צווייטע טייטש זאגט דער רש י לא אמוד, ער איז ניט אפגעשאצט אויף דעם אור אז ער זאל קענען אזויפיל אויסגעבן אויף עסן און טרינקען. האט רב נחמן גענטפערט, אימור מציאה אשכח, קען זיין ער האט געפינען א מציאה, די מפרשים זאגן דאס איז דווקא גערעדט געווארן א מינהו אב, אבער מינהו בית דין אז ס'גייט ארויס אז זיין לעז דארף מען עס אפטשעקן. האבן זיי געזאגט, והא קא מפסיד, ער מאכט שאדן די פעלדער פון די יתומים, ער טוט נישט גוט אויפפאסן. האט ער זיי, אמר להו, האט ער געזאגט צו זיי, אייתו לי סהדי דמפסיד, ברענגטס עדות אז ער מאכט שאדן, ואיסלקיניה, וועל איך אים מאכן אויס אפוטרופוס, דאמר רב הונא חברין משמיה דרב רב הונא אונזער חבר האט געזאגט אין נאמען פון רבן, אפוטרופוס דמפסיד, אפוטרופוס וואס מאכט שאדן, מסלקינן ליה טוט מען מסלק זיין גלייך, מען דארף אים פריער נישט ווארענען, דאיתמר האט מען געלערנט אפוטרופוס דמפסיד רב הונא אמר רב מסלקינן ליה, דבי רבי שילא אמרי לא מסלקינן ליה, נישט דער פשט מ'איז נישט מסלק, מען דארף אים פריער ווארענען מיינען זיי צו זאגן די מחלוקת איז צו מ'איז מסלק אן ווארענונג, והלכתא און די הלכה איז, מסלקינן ליה אפוטרופוס וואס ער מאכט שאדן איז ער שוין כמותרה ועומד, ס'איז שוין גלייך ווי ער איז שוין געווארן געווארנט, און אזוי ווי איך זע ער מאכט שאדן טו איך אים גלייך מסלק זיין אז ער זאל מער זיך נישט פארנעמען מיט די נכסי יתומים, ווי עס ווייזט אויס רעדט זיך עס אפילו אין דעם זעלבן פאל וואס דער טאטע האט אים באשטימט פאראויס צו זיין דער אפוטרופוס פון די יתומים איז מען אויך מסלק, און ווי מיר האבן פריער דערמאנט וואס דער מאירי זאגט אז דער טאטע האט באשטימט א קטן, דעמאלט זאגט מען נישט ער זאל בלייבן אפוטרופוס, דאס וואס שטייט אז דער טאטע האט באשטימט ווערט ער גייט נאר ארויף אויף נשים ועבדים, רש י. ברוך השם מסכת גיטין דף נ ב עמוד ב, די פיסקא אפוטרופוס שמינהו אבי יסומים ישבע. אין דער משנה האבן מיר געלערנט אפוטרופוס שמינהו אבי יסומים, דער טאטע פון די יסומים ווען ער האט נאך געלעבט האט ער באשטימט אז דער מענטש זאל זיין אפוטרופוס, ער זאל אויפפאסן אויף אויף די יתומים און אויף די פארמעגן, איז דעמאלט ווען זיי ווערן גרויס, ער גיט זיי איבער זייער פארמעגן, ישבע זאל ער שווערן אז ס'איז ביי אים גארנישט ניט פארבליבן פון זייער פארמעגן. מאי טעמא? פארוואס זאל ער שווערן? מיט דעם אויך וואס איך בין אים מחייב פאר שבועה, וועט ער נישט וועלן ווערן קיין אפוטרופוס. ווייל אי לאו דאית ליה הנאה מיניה, ווען נישט וואס דער מענטש האט געהאט הנאה פון דעם טאטן פון די יתומים ווען ער האט געלעבט, לא הוה ליה אפוטרופוס, וואלט ער נישט געווארן קיין אפוטרופוס. ומשום שבועה, צוליב דעם וואס איך זאג ווען עס ענדיגט זיך די אפוטרופוס,

ואי רמית עליה שבועה, און אויב איך וועל זאגן אז שפעטער דארף ער שווערן, אתי לאמנועי, וואס דארף ער דאס האבן אי די באדערונג פון די פעלדער פון די יתומים און נאכער זאל ער שווערן? אבא שאול אומר חילוף הדברים, אבא שאול זאגט פארקערט, אז מינוהו בית דין זאל ער שווערן. מינהו אבי יתומים זאל ער ניט שווערן. מאי טעמא? וואס איז די סברא פון אבא שאול'ן מינוהו בית דין ישבע ווען די בית דין מאכט אים פאר אפוטרופוס זאל ער שווערן? ער וועט זיך נישט צוריקהאלטן פון צו ווערן אפוטרופוס צוליב די שבועה, ווייל בההיא הנאה, די הנאה וואס ער האט, דקא נפיק עליה קלא, וואס מענטשן רעדן וועגן אים, דאיניש מהימנא הוא, ער איז א באגלייבטער מענטש, דהא סמיך עליה בי דינא, דער בית דין פארלאזט זיך אויף אים, משום שבועה לא אתי לאמנועי, צוליב דעם וואס ער דארף ביי די ענדע שווערן, וועט ער זיך נישט קומען צוריקהאלטן ער זאל נישט ווערן אפוטרופוס, ווי איז אבער מינהו אבי יתומים לא ישבע, אויב דער טאטע פון די יתומים האט אים באשטימט פאר אפוטרופוס זאל ער שפעטער נישט שווערן, מילתא בעלמא הוא דעבדי להדדי, ער האט געטון דעם טאטן נאר א טובה, ער האט פון אים נישט געהאט קיין שום הנאה, ואי רמית עליה שבועה, און אויב איך וועל זאגן ווען עס ענדיגט זיך די אפוטרופוס דארף ער שווערן, אתי לאמנועי, ווען דער טאטע וועט אים הייסן זיין אפוטרופוס וועט ער נישט וועלן ווערן. אמר רב חנן בר אמי אמר שמואל, הלכתא כאבא שאול, די הלכה איז ווי אבא שאול זאגט, אז מינוהו בית דין ישבע, מינהו אבי יתומים לא ישבע. תניא, האבן מיר געלערנט אין א ברייתא, רבי אליעזר בן יעקב אומר, רבי אליעזר בן יעקב זאגט, זה וזה ישבע. ביידע דארפן שווערן, סיי מינהו אבי יתומים סיי מינוהו בית דין, והלכה כדבריו, און די הלכה איז אזוי ווי ר' אליעזר בן יעקב זאגט, תנא רב תחליפא בר מערבא קמיה דרבי אבהו, אפוטרופוס שמינהו אבי יתומים ישבע מפני שנושא שכר, ווייל ער באקומט פאר דעם שכר, אמר ליה. האט ר' אבהו געזאגט צו דעם תנא, את אייתית קבא, דו האסט געברענגט א מאס וכיילת ליה, און דו האסט אפגעמאסטן וויפיל שכר ער באקומט, אלא נאר אימא זאג מפני שהוא כנושא שכר, ער איז ווי א נושא שכר, פארוואס איז ער געווארן אפוטרופוס, מסתמא דער אבי יתומים האט אים געטאן א. א טובה, צאלט ער עס אים צוריק, האט ער דעם דין ווי ער האט באקומען פאר דעם שכר וואס דער אבי יתומים האט אים פריער געטאן א טובה, איז צוליב דער שבועה וועט ער זיך נישט צוריקהאלטן. רש"י. זימנין אנדערע מאל דצריך לאבימנה, אמאל דארף.